בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף לז, הייבן אן דף לו עמוד ב' אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, כל מצוה שהיא תלויה בארץ, אלע מצוות וואס זענען תלוי בארץ, מ'עט זען די גמרא וואס מיינט תלויה בארץ, איז אינה נוהגת אלא בארץ, איז די אלע מצוות דארף מען נאר איינהאלטן אין ארץ ישראל, ושאינה תלויה בארץ, די אלע מצוות וואס זענען נישט תלוי בארץ, און אויך מ'עט זען די גמרא וואס דאס מיינט, איז נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז די מצוות דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ, אבער די משנה זאגט ס'איז דא יוצא מן הכלל'ס, חוץ מן הערלה וכלאים, ערלה, די מצוה פון ערלה די ערשטע דריי יאר נאך מ'פלאנצט אריין א בוים טאר מען נישט נהנה זיין פון די פירות, און כלאים, בעצם איז דא אסאך מיני כלאים, ס'דא כלאי הכרם, כלאי זרעים, ס'דא שעטנז, ס'דא כל מיני כלאים, מ'עט זען די גמרא פון וואסערע כלאים די משנה רעדט, אבער על כל פנים, די משנה זאגט אונז דא אז ערלה און כלאים אפילו די זענען מצוות התלויות בארץ, וואס מצוות התלויות בארץ האט דאך די משנה יעצט געזאגט מען דארף נאר איינהאלטן אין ארץ ישראל, פון דעסטוועגן ערלה און כלאים איז א יוצא מן הכלל און דאס דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ, לייגט די משנה צו, רבי לעזר אומר, רבי לעזר זאגט אף החדש, אז חדש איז אויך אזוי, יעצט פשטות, וואס זאגט דא ר' לעזער? איז פשטות קומט דא ר' לעזער מחמיר זיין און זאגן אז ס'איז דא נאך א יוצא מן הכלל, חדש, וואס חדש איז אויך פון די מצוות התלויות בארץ, דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ. אבער וואס? מ'עט זען די גמרא, עט האבן א צד צו זאגן אפשר נישט, אפשר קומט דא ר' לעזער מיקל זיין, אבער למעשה פאלט די גמרא אוועק פון יענע צד, איז אונז לערנען מיר שוין יעצט די משנה, לויט די מסקנת הגמרא, און אונז עמיר שוין יעצט אויך אויסרעדן אין די משנה וואס איז באמת די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא רבי אליעזר. פשט אזוי, תנא קמא, האמיר געזעהן, האלט אז נאר ערלה און כלאים זענען יוצא מן הכלל'ס, חדש נישט, פשט לויט די תנא קמא, איז חדש פון די מצוות התלויות בארץ, וואס איז נאר נוהג בארץ נישט אין חוץ לארץ, חדש אין חוץ לארץ איז נישט דא לויט די תנא קמא. רבי אליעזר האלט אז ס'איז יא דא חדש אין חוץ לארץ, וואס איז די יסוד המחלוקת? איז די יסוד המחלוקת איז אזוי, אין פרשת אמור, דארט ווי שטייט די פרשה פון חדש, שטייט אזוי, שטייט וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ, ווען מען קומט קיין ארץ ישראל אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, די פסוק הייבט אן רעדן פון פרשת העומר אז מען דארף מקריב זיין דעם עומר, און די פסוק פירט אויס, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קרבן אלקיכם, אז מען זאל נישט עסן חדש, מען זאל נישט עסן פון די נייע תבואה ווי לאנג מען האט נישט מקריב געווען דעם עומר, און דער פסוק פירט אויס, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, וואס מיינט דאס בכל מושבותיכם? דאס בעצם איז די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא רב לעזער. וואס איז די מחלוקת? איז אזוי, תנא קמא האלט אז בכל מושבותיכם מיינט אז נאכדעם וואס מען קומט אריין אין ארץ ישראל איז נאכנישט דא די איסור חדש, נאר נאכדעם וואס מען האט צוטיילט ארץ ישראל און כלל ישראל האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל ווי עס דארף צו זיין, וואס דאס האט גענומען פֿערצן יאר, נאר דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די איסור חדש, דאס מיינט בכל מושבותיכם, פשט בכל מושבותיכם גייט ווייטער ארויף אויף ארץ ישראל, אבער די פסוק זאגט אונז אז די מצוה איז נאר נוהג נאכדעם וואס מ'האט געהעריג גע'ירש'נט ארץ ישראל, מ'האט צוטיילט ארץ ישראל, מ'האט באזעצט ארץ ישראל, נאר פֿערצן יאר נאך מ'איז אריין אין ארץ ישראל, אזוי האלט תנא קמא, מה שאין כן רבי אליעזר האלט ניין, רבי אליעזר האלט בכל מושבותיכם מיינט וואו עטץ זענטס נישט קיין חילוק וואו עטץ האטס ענק באזעצט אין ארץ ישראל אין חוץ לארץ וואו זאל נאר נישט זיין אלץ וואו עטץ זענטס דארט איז זיך נוהג חדש און דערפאר האלט רבי אליעזר אז חדש איז אויך נוהג בחוץ לארץ דאס איז די יסוד המחלוקת צווישן תנא קמא און רבי אליעזר, אבער ווייטער דאס וועט מען אלס זען אין די גמרא, זאגט יעצט די הייליגע גמרא, מען האט געזען די משנה, די משנה האט אנגעהויבן אז מצוות וואס זענען תלויות בארץ איז אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, פרעגט די גמרא, מאי תלויה ומאי שאינה תלויה, וואס מיינט דאס תלויה בארץ נישט תלויה בארץ, אילימא, זאגט די גמרא, תלויה דכתיב בה ביאה, ושאינה תלויה דלא כתיב בה ביאה, פשט לכאורה קען מען זאגן אז מצוות התלויות בארץ, איז אזעלכע סארט מצוות וואס שטייט דארט א לשון ביאה פשט אין אסאך פלעצער אין די תורה זעט מען שטייט כי תבואו אל הארץ כי יביאך ה' אלקיך אל הארץ די תורה דערמאנט די ענין פון קומען קיין ארץ ישראל איז לכאורה קען מען זאגן אז די אלע מצוות וואס שטייט דארט א לשון ביאה דאס זענען מצוות התלויות בארץ די תורה האט תולה געווען די מצוה אין אנקומען קיין ארץ ישראל אז די מצוה איז נאר נוהג נאכדעם וואס מען קומט אן קיין ארץ ישראל איז ביי דעם ביי אזעלכע סארט מצוות זאגט טאקע די משנה דארף מען טאקע נאר איינהאלטן אין ארץ ישראל, און ביי אלע אנדערע מצוות איז וואס שטייט נישט ביאה דאס דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא עס קען נישט זיין, ווייל והרי תפילין ופטר חמור, תפילין און פטר חמור, דכתיב בהן ביאה, אזוי ווי מען זאגט יעדע אינדערפרי די פרשה פון קדש והיה כי יביאך, שטייט קלאר והיה כי יביאך, אז נאר נאכדעם וואס מען קומט אן קיין ארץ ישראל, אזוי איז לכאורה משמע, און פון דעסוועגן איז קלאר נישט אזוי, ונוהגין בין בארץ בין בחוץ לארץ, יעדער ווייסט אז תפילין און פטר חמור איז זיך נוהג סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, איז קען נישט זיין אז תפילין און פטר חמור הייסט פון די מצוות התלויות בארץ, ווייל מען דארף דאך עס אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ, ווי רשי זאגט קלאר, מען געפינט אלע אמוראים אין בבל זענען געגאנגען תפילין, פטר חמור האט מען אויך געפירט אין חוץ לארץ, איז קען נישט זיין דאס מיינט מצוות התלויות בארץ, נאר וואס דען, אמר רב יהודה איז רב יהודה מסביר אזוי הכי קאמר, ווייסט וואס מיינט תלויות בארץ? זאגט רב יהודה, כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ, פשט זאגט רב יהודה אזוי, יעדע מצוה וואס ליגט אויף א מענטש, נישט אויף א שטיקל קרקע, ווי רשי ברענגט כל מיני דוגמאות, אזוי ווי שבת, תפילין, עבודת כוכבים, פטר חמור, מילה, עריות, דאס איז אלעס מצוות וואס ליגט אויף א מענטש, דאס איז א מצוה וואס איז אינה תלויה בארץ, ס'האט נישט מיט די ערד, בארץ מיינט נישט ארץ ישראל, בארץ האט מיט די ערד, א מצוה וואס האט נישט מיט די ערד נאר וואס האט מיט די גוף פון א מענטש, איז דאס איז זיך נוהג סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, מה שאין כן א מצוה וואס האט מיט די ערד, ווי למשל תרומות ומעשרות, חלה, לקט, שכחה, פאה, שמיטה, חדש, ערלה, כלאים, די אלע מצוות האט מיט די ערד, איז דאס הייסט מצוות התלויות בארץ, איז דאס, ביי דעם האט די משנה געזאגט, איז אינו נוהג אלא בארץ, איז אין חוץ לארץ דארף מען נישט מקיים זיין די מצוות, זאגט די גמרא יעצט טאקע מנא הני מילי, ווי ווייסט מען אז מצוות וואס האט מיט די ערד דארף מען זיך נישט פירן און דאס איינהאלטן אין חוץ לארץ, זאגט די גמרא דתנו רבנן, ווייל מען האט געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלקי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, איז די ברייתא גייט זיך שטעלן אז בעצם איז דא דא א שטיקל סתירה אין די פסוק, פון איין זייט שטייט דא, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות, בארץ אשר נתן ה' אלקיך לך לרשתה איז משמע אז ווי דארף א איד איינהאלטן די תורה? נאר בארץ, נאר אין ארץ ישראל און חוץ לארץ דארף מען נישט האלטן די תורה, אזוי איז משמע, פון די צווייטע זייט שטייט, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה איז משמע אז ווי א איד לעבט דארף ער איינהאלטן די תורה, איז דא דא א סתירה אין די פסוק, זאגט טאקע די ברייתא, די ברייתא הייבט אן פון אנפאנג פסוק, שטייט אלה החוקים, וואס מיינט חוקים? אלו המדרשות, חוקים גייט ארויף, אויף אלע דרשות וואס שטייט נישט קלאר אין די תורה וואס חזל האבן גע'דרש'נט, דאס ווערט גערופן חוקים, והמשפטים גייט ארויף אלו הדינים, די קלארע דינים וואס שטייט אין די תורה, ווייטער אשר תשמרון גייט ארויף זו משנה, אויף לימוד התורה, ווי רשי זאגט שטייט אשר תשמרון לעשות, דהיינו מען לערנט תורה כדי צו טוהן, טוהן די מצוות, לעשות גייט טאקע ארויף זו מעשה אויף די מצוות, על כל פנים, די אלע זאכן, חוקים, משפטים, אשר תשמרון לעשות, וואס זאגט די תורה, וואס זאגט די פסוק, אז ווי דארף מען עס איינהאלטן, בארץ! איז משמע יכול, כל המצוות כולן לא יהו נוהגין אלא בארץ, וואלט א מענטש געקענט מיינען, אז תורה ומצוות דארף מען נאר איינהאלטן אין ארץ ישראל, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אז ווי א איד לעבט דארף מען איינהאלטן די תורה אין חוץ לארץ אויכעט, איי אי כל הימים יכול יהו נוהגים בין בארץ בין בחוץ לארץ, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען כל הימים, וואלט איך טאקע געזאגט אז סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ דארף מען איינהאלטן די תורה, אבער תלמוד לומר בארץ, פאר דעם שטייט בארץ, אז ס'איז נישט אזוי, ס'דא געוויסע מצוות וואס מ'דארף נאר איינהאלטן אין ארץ ישראל, איז אחר שריבה הכתוב ומיעט, האמער דא לכאורה אין די פסוק, סיי א ריבוי און סיי א מיעוט, איז וואס מיינט די תורה מרבה צו זיין? וואס מיינט די תורה ממעט צו זיין? זאגט די ברייתא צא ולמד ממה שאמור בענין, לערן זיך אויס פון וואס שטייט ביי די ענין, דהיינו וואס שטייט א פסוק דערנאך, א פסוק דערנאך שטייט אין די תורה אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם וגומר, די פסוק רעדט א מצוה צו אויסמעקן און צו פארברענען עבודה זרה, און ממילא דרש'נט מען אזוי, מה עבודת כוכבים מיוחדת? שהיא חובת הגוף, אזוי ווי די מצוה צו פארברענען עבודה זרה איז א מצוה וואס ליגט אויף א גוף פון א מענטש, נישט א מצוה וואס איז תלויה בארץ האט נישט מיט די ערד, ונוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, דאס איז זיכער נוהג סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, ווייל דאס שטייט דאך גראד נאך די ווערטער כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, וואס כל הימים אשר אתם חיים על האדמה האבן דאך געשמועסט מיינט סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, איז אויב אזוי זאגט מען אף כל שהיא חובת הגוף, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. דהיינו דאס וואס שטייט כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אז מען דארף אויך איינהאלטן די תורה אין חוץ לארץ, דאס גייט ארויף אויף אלע מצוות וואס זענען זיך נוהג אויף א גוף פון א מענטש. אבער די מצוות וואס זענען זיך נוהג בקרקע, דאס האט צו טון מיט פירות צו מיט קרקעות, איז דאס איז נאר בארץ, דאס זענען מצוות וואס מען דארף נאר איינהאלטן ארץ ישראל, איז האמער א מקור אז מצוות התלויות בארץ דארף מען נאר איינהאלטן ארץ ישראל, און מצוות שאינן תלויין בארץ דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, חוץ מן הערלה והכלאים, אז תנא קמא האט געזאגט אז ערלה און כלאים דאס איז צוויי יוצאים מן הכלל אפילו טאקע ס'איז תלוי בארץ דארף מען דאס אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ, און רבי לעזער האט זיך געקריגט און האט געזאגט חדש אויך, חדש דארף מען אויך איינהאלטן אין חוץ לארץ. יעצט אונז האבן שוין מסביר געווען וואס די יסוד המחלוקת, אבער די גמרא ווייסט דאס נאכנישט, איז פרעגט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, ר' לעזער לקולא פליג או לחומרא פליג, ר' לעזער מיינט דא מיקל צו זיין אויפן תנא קמא, אדער מחמיר צו זיין? און ווייטער, פשטות, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די משנה, קומט ר' לעזער מחמיר זיין, אבער די גמרא בכל זאת האט דא אפשר א צד צו זאגן אז ר' לעזער קומט מיקל זיין, איז לאמיר זעהן, די גמרא מסביר ביידע צדדים, קודם כל קען מען זאגן לחומרא פליג, אז ר' לעזער קריגט זיך טאקע לחומרא אז וואס, והכי קאמר תנא קמא, תנא קמא האט געזאגט, חוץ מן הערלה מן הכלאים, דהלכתא גמירי לה, אף אגב דאיכא למימר חובת קרקע היא, דהיינו תנא קמא האט געזאגט אז ס'דא א יוצא מן הכלל, ערלה און כלאים, ביי זיי איז דא א ספעציעלע הלכה למשה מסיני, אדער א דרבנן, פארוואס זיי זענען זיך אויך נוהג בחוץ לארץ, אבער חדש אבל חדש, בארץ אין, בחוץ לארץ לא, תנא קמא האלט אז חדש איז נישט דא אין חוץ לארץ, מאי טעמא פארוואס, איז אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, ווייל מושב, לאחר ירושה וישיבה משמע תנא קמא האלט אז דאס וואס שטייט אין פסוק בכל מושבותיכם מיינט נישט איבעראל ווי א איד וואוינט דארף ער איינהאלטן חדש, נאר בכל מושבותיכם מיינט אז נאכדעם וואס מ'איז אריין ארץ ישראל זאל מען ווארטן פערצן יאר ביז מ'האט פאריארשנט און אפגעטיילט גאנץ ארץ ישראל, נאר דעמאלטס פירט מען זיך מיט חדש, איז פאר דעם אין חוץ לארץ איז נישט דא קיין חדש. ואתא ר' לעזער למימר, און ר' לעזער קריגט זיך אויף די תנא קמא, און ער איז מחמיר, און ער זאגט אף חדש נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, אז חדש איז אויך נוהג בחוץ לארץ מאי טעמא, ווייל ר' לעזער האלט מושב בכל מקום שאתם יושבים, ר' לעזער האלט אז מושבותיכם מיינט ווי עטס זענטס ווי עטס געפינט זיך נאר, נישט קיין חילוק עטס געפינט זיך אין חוץ לארץ אין ארץ ישראל, איבעראל איז דא א איסור חדש. איז אזוי איז איין וועג ווי מען קען לערנען די מחלוקת תנא קמא ר' לעזער, וואס מ'וועט טאקע זעהן למסקנא דאס איז טאקע די מחלוקת או דילמא אפשר ניין אפשר איז לקולא פליג אפשר קומט דא רבי לעזער מיקל זיין אויפן תנא קמא וויאזוי וועט מען דאס מאכן שטימען מיט די משנה זאגט די גמרא והכי קאמר תנא קמא מ'קען זאגן אז תנא קמא האט אזוי געמיינט חוץ מן הערלה והכלאים דהלכתא גמירי לה וכל שכן חדש דמושב כל מקום שאתם יושבים משמע פשט מ'קען זאגן אז אין אמת'ן תנא קמא איז דער וואס האלט אז מושבותיכם מיינט בכל מקום שאתם יושבים דהיינו תנא קמא האלט אז חדש איז זיך אויך נוהג אין חוץ לארץ. איי, פארוואס האט ער עס נישט דערמאנט? ווייל דאס איז א דבר פשוט. דהיינו ערלה און כלאים, דאס איז נישט אזוי פשוט אז ס'איז זיך אויך נוהג בחוץ לארץ, דאס איז הלכה למשה מסיני, ס'איז א דרבנן, פון דעם האט די תנא קמא געדארפט רעדן. אבער חדש? דאס איז געווען א דבר פשוט ביים תנא קמא אז ס'איז אויך נוהג אין חוץ לארץ, און פארדעם האט ער עס בכלל נישט דערמאנט. אבער אוודאי האלט די תנא קמא אז חדש איז זיך נוהג אין חוץ לארץ, ווייל תנא קמא איז דער וואס האלט אז מושב מיינט כל מקום שאתם יושבים. איז אויף דעם קריגט זיך ר' אליעזר, ואתא ר' אליעזר למימר, חדש אינו נוהג אלא בארץ, דמושב לאחר ירושה וישיבה משמע, ר' אליעזר איז דער וואס האלט אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה, דהיינו נאר נאך די פערצן יאר, און ר' אליעזר האלט אז חדש איז זיך נישט נוהג אין חוץ לארץ. איי ומאי אף אקמייתא, דהיינו אויב אזוי מ'דארף מסביר זיין ר' אליעזר זאגט דאך אף החדש, סטייטש אף החדש, ער קומט דאך נישט דא מחמיר זיין און צולייגן נאך א זאך צו ערלה און כלאים, ער קומט זאגן פארקערט אז חדש נישט, איז די גמרא מסביר אז אף החדש גייט ארויף אויף דאס וואס מ'האט געזען אנפאנג משנה, אז אנפאנג משנה האט דאך די משנה געזאגט אז מצוות וואס זענען תלויות בארץ איז אין נוהגין בחוץ לארץ, אויף דעם זאגט רבי אליעזר אף החדש אז חדש איז אויך אזוי, חדש איז אויך נישט דא אין חוץ לארץ, אזוי וואלט מען געקענט אפשר זאגן בשיטת רבי אליעזר, זאגט אבער די גמרא אז אוודאי נישט, אוודאי גייט מען לויט די ערשטע קו, אזוי ווי אונז האמיר געלערנט פשט אין משנה, אז רבי אליעזר קומט דא מחמיר זיין, ווייל רבי אליעזר האלט אז מושב מיינט בכל מקום שאתם יושבים, ברענגט די גמרא א ראיה, תא שמע דאמר אביי, מאן תנא דפליג עליה דרבי אליעזר, אביי זאגט ווער איז די תנא קמא פון אונזער משנה ווער איז די תנא וואס קריגט זיך אויף רבי אליעזר, דאס איז רבי ישמעאל היא, דאס איז רבי ישמעאל, וועלכע רבי ישמעאל? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, די ברייתא דא וואס אונז גיימיר דא זעהן איז א ברייתא וואס גייט ארויף אויף א פסוק וואס שטייט אין פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, די פסוק די פרשה גייט ארויף אויף די מצוה פון נסכים, וואס ווייטער די פסוק באנוצט זיך מיט א לשון מושבותיכם, און די שאלה איז ווייטער אונזער שאלה וואס מיינט דאס מושבותיכם, צו זאגט מען מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה, פשט פון איין זייט קען מען זאגן מושבותיכם גייט ארויף אויף ארץ ישראל אבער נאך די פערצן יאר נאך מען האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, אדער קען מען זאגן ניין, מושבותיכם גייט ארויף בכל מקום שאתם יושבים, וואו מען געפינט זיך נאר. איז די ערשטע תנא אין די ברייתא, דאס איז רבי ישמעאל, רבי ישמעאל האלט אז מושבותיכם מוז ארויפגיין אויף ארץ ישראל לאחר ירושה וישיבה, פארוואס? ווייל ווי רש"י ברענגט א לימוד פון רבי ישמעאל מסכת זבחים, וואס רבי ישמעאל דרשנ'ט שטייט דאך אין פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, דרשנ'ט רבי ישמעאל פון דעם לכם אז מצוות נסכים, די מצוה צו ברענגען נסכים מיט א קרבן, איז נאר לכם, נאר ווען די מזבח איז א מזבח פון א ציבור, א במה גדולה, דארט איז דא א מצוה פון נסכים, אבער ביי א במה קטנה איז נישט דא קיין מצוה פון נסכים, יעצט וואס איז דאס א במה גדולה וואס איז דאס א במה קטנה, איז אזוי, פאר ס'איז געווען א משכן, האט יעדע איד געקענט בויען א במה, א קליינטשיגע מזבח'ל, און מקריב זיין אויף דעם קרבנות, שפעטער, מ'איז ארויס פון מצרים, די צווייטע יאר אין מדבר, ווען מ'האט געבויט די משכן, האט מען גע'אסר'ט, צו מאכן במות, קיינער האט נישט געטארט מאכן א במה פאר זיך, ס'איז געווען איין מזבח אינעם משכן, שפעטער ווען מ'איז אריין קיין ארץ ישראל איז די ערשטע פֿערצן יאר איז געווען א משכן אין גלגל, איז בשעת וואס די משכן איז געווען אין גלגל פאר די פֿערצן יאר איז צוריק מותר געווארן צו מאכן במות, יעצט די במות וואס יעדער מענטש האט געמאכט פאר זיך, ווערט גערופן א במה קטנה, שפעטער איז דא א במה גדולה וואס דאס איז געווען פארן ציבור, דאס איז געווען אין גלגל, יעצט נאך די פֿערצן יאר האט מען געבויט משכן שילה, וואס ווען ס'איז געווען א מזבח אין משכן שילה איז צוריק אסור געווארן צו בויען במות, וואס דאס האט זיך געצויגן דרײַ הונדערט נײַן און זעכציק יאר, פאר א לאנגע תקופה געווען משכן שילה וואס מען האט נישט געטארט מאכן במות, שפעטער איז די משכן אריבער צו נוב און שפעטער צו גבעון, דאס האט זיך געצויגן זיבן און פופציג יאר, וואס דארט איז צוריק מותר געווארן צו מאכן במות, און שפעטער האט מען געבויט די בית המקדש, געווען א מזבח, איז ווייטער אסור געווארן צו מאכן במות, און פון דעמאלטס און ווייטער האט מען מער נישט געטארט מאכן קיין במות עד היום הזה. פשט, די איינציגסטע תקופה וואס מען האט געמעגט מאכן במות איז געווען פארן משכן, שפעטער ווען מען איז אריין ארץ ישראל די ערשטע פֿערצן יאר, שפעטער נאך משכן שילה ביי די צייטן פון די משכן אין נוב און אין גבעון. האט מען אויך געמעגט מאכן במות, פריוואטע במות, במה קטנות. יעצט, ר' ישמעאל האלט אז היות עס שטייט אין פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, איז לכם, דרשנ'ט ר' ישמעאל אז לכם מיינט נאר ביי א במה גדולה, אדער ביי א מזבח, דארט איז דא א מצוה פון נסכים. אויף א במה קטנה, אויף א פערזענליכע במה וואס א מענטש האט געמאכט פאר זיך, איז נישט דא די מצוה פון נסכים, דארט איז נישט דא קיין נסכים. און ממילא, קען נישט זיין אז מושבותיכם איז טייטש, בכל מקום שאתם יושבים, אז ווי עטס געפינטס ענק נאר, איז דא א מצוה פון נסכים, ווייל ר' ישמעאל האלט דאך נישט אזוי, ר' ישמעאל האלט דאך אז לכם, נאר דארט ווי די במה גדולה געפינט זיך, נאר דארט ווי די מזבח געפינט זיך, נאר דארט איז דא א מצוה פון נסכים. איי אויב אזוי וואס מיינט מושבותיכם? מוז זיין אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה, דהיינו נאך די פֿערצן יאר נאך מען האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, דארט האלט רבי ישמעאל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מצוה פון נסכים, איז היות וואס מושבותיכם ביי די פרשה פון נסכים איז פשט לאחר ירושה וישיבה, דרשנ'ט רבי ישמעאל ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל, דהיינו רבי ישמעאל לערנט ארויס פון די מושב וואס שטייט דא פון דעם מושבותיכם אז וואו ס'שטייט אין די תורה, א לשון מושב, מיינט עס אויך אזוי, לאחר ירושה וישיבה. אזוי האלט ר' ישמעאל. אמר לו ר' עקיבא, זאגט ר' עקיבא צו ר' ישמעאל ס'קען נישט זיין, פארוואס? ווייל הרי שבת שנאמר בו מושבות, ונוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, פשט ביי שבת שטייט אויך לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, און שבת קענסט מיר נישט זאגן אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה אז שבת איז זיך נאר נוהג אין ארץ ישראל נאך פֿערצן יאר, איז ביי שבת זעהט מען אז מושבותיכם מיינט בכל מקום שאתם יושבים, איז א קשיא אויף דיין כלל, אויף דיין לימוד, אז דו זאגסט אז וואו ס'שטייט מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, אמר לו, ענפערט ר' ישמעאל צוריק צו ר' עקיבא ניין, שבת מקל וחומר אתיא, מה מצוות קלות נוהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ, שבת חמירא לא כל שכן, פשט, ענפערט ר' ישמעאל צוריק צו ר' עקיבא, אז אין הכי נמי ווען ס'וואלט נאר געשטאנען מושבותיכם שבת, קען זיין מ'וואלט געזאגט אז שבת איז זיך נאר נוהג לאחר ירושה וישיבה, אבער. זאגט ר' ישמעאל, שבת האט א צווייטן ענין, שבת איז דא א קל וחומר אז ס'איז נישט אזוי, ווייל שבת איז דא א מקור אז שבת איז זיך נוהג סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ, די מקור איז נישט פון מושבותיכם, ווען ס'וואלט געשטאנען מושבותיכם אליין וואלט עס טאקע נישט געווען א מקור, מושבותיכם וואלט געמיינט לאחר ירושה וישיבה, אבער שבת האט אן אנדערע מקור, שבת האט א מקור א קל וחומר, אז מה דאך ביי מצוות קלות ביי לייכטערע מצוות זעהט מען אז ס'איז זיך נוהג סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, איז כל שכן שבת וואס דא אויף דעם סקילה איז אוודאי און אוודאי נוהג סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ פאר דעם איז שבת אנדערש יעצט די מפרשים שטעלן זיך אז נאכדעם וואס מען האט אוועק געשטעלט אז שבת איז זיך נוהג אין ארץ ישראל און חוץ לארץ און ביי שבת שטייט מושבותיכם איז פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון שבת אויף די רעשט פון די תורה אז וואו ס'שטייט מושבותיכם מיינט עס כל מקום שאתם יושבים איז אויף דעם ענטפערן די מפרשים אז ניין ווייל אזוי ווי מען שמועסט דורך שבת איז דאך מער חומרא'דיג פון רוב אנדערע זאכן און ממילא וויל נישט רבי ישמעאל ארויס לערנען פון שבת אויף אנדערע פלעצער פאר דעם לערנט מען פון נסכים, אז אוודאי אלגעמיין וואו שטייט מושבותיכם און שטייט א לשון מושב מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, שבת איז טאקע אנדערש ווייל שבת איז דא א קל וחומר, און ממילא נאכדעם וואס איז דא א קל וחומר פארשטייט זיך מושבותיכם וואס שטייט ביי שבת עט אוודאי מיינען כל מקום שאתם יושבים, אבער אלגעמיין איבעראל אין אנדערע פלעצער איז די לשון מושב זאגט ר' ישמעאל איז אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, על כל פנים נאכדעם וואס אונז זעהן מיר אזא ר' ישמעאל, און נאכדעם וואס אונז האבן געזעהן אז אביי האט געזאגט אז די תנא קמא פון אונזער משנה דאס איז ר' ישמעאל, זאגט די גמרא, מדאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר' אליעזר, ר' ישמעאל, שמע מינה, ר' לעזער לחומרא פליג שמע מינה. פשט, נאכדעם וואס אונז האמיר פעסט געשטעלט אז די תנא קמא פון אונזער משנה איז ר' ישמעאל, און וואס האלט ר' ישמעאל? ר' ישמעאל האלט אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה, און דאס איז טאקע די טעם פון די תנא קמא אין אונזער משנה, איז פשט אז די תנא קמא אין אונזער משנה האלט אז חדש, וואס שטייט דארט מושבותיכם, איז לאחר ירושה וישיבה, אז די מצוה פון חדש איז נאר אין ארץ ישראל נאך די פערצן יאר, אבער אין חוץ לארץ איז נישט דא די מצוה פון חדש, און אויף דעם קריגט זיך ר' לעזער, און ר' לעזער האלט אז מושבותיכם מיינט כל מקום שאתם יושבים, אז חדש איז זיך יא נוהג אין חוץ לארץ פשט ר' לעזער איז מחמיר, איז טאקע א ראיה, אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אז דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' לעזער, און אזוי ווי מען שמועסט יעצט תנא קמא איז ר' ישמעאל, אז תנא קמא האלט אז מושב איז אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, און ר' לעזער האלט אז מושב איז בכל מקום שאתם יושבים און מילא איז דא חדש אין חוץ לארץ אויך, פרעגט אבער די גמרא, מכדי רבי ישמעאל אהיכא קאי אנסכים בנסכים ביאה ומושב כתיב בהו, דהיינו וואס האט מען דא געזען אין די ברייתא האט מען געזען אז רבי ישמעאל האלט אז מען לערנט ארויס פון נסכים וואס דארט שטייט מושבותיכם א לשון מושב, אז פון דארט נעמט מען ארויס אז וואו ס'שטייט אין די תורה א לשון מושב מיינט עס לאחר ירושה וישיבה אבער אויף דעם פרעגט די גמרא מהיכי תיתי, ביי נסכים שטייט אויך ביאה שטייט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, און מילא זאגט די גמרא קען זיין אז דווקא אין א פלאץ וואס שטייט די ביידע לשונות, סיי א לשון ביאה און סיי א לשון מושב, דארט איז די ענין לאחר ירושה וישיבה, אבער מהיכי תיתי אז אנדערע פלעצער וואס שטייט נאר א לשון מושב איז אויך אזוי? זאגט טאקע די גמרא, ביסט גערעכט, הכי קאמר, דאס באמת האט רבי ישמעאל געמיינט צו זאגן, ללמד שכל מקום שנאמר ביאה ומושב, אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל, דאס איז באמת געווען די לימוד פון ר' ישמעאל, אז מען לערנט ארויס פון נסכים אז וואו ס'שטייט די ביידע לשונות, א לשון ביאה און א לשון מושב, דארט זאגט מען אז ס'מיינט לאחר ירושה וישיבה. אבער, פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, איז זיי מיר מסביר די שקלא וטריא פון די ברייתא צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא. מ'האמיר געזען אין די ברייתא אמר לו ר' עקיבא, הרי שבת שנאמר בו מושבות, ר' עקיבא האט געפרעגט פון שבת, און וואס האט רבי ישמעאל געענטפערט, ואמר לו שבת קל וחומר הוא, אז שבת איז אנדערש דארט איז דא א קל וחומר, לכאורה וואס האט ער געדארפט דאס ענטפערן, נימא ליה, ער האט געקענט ענטפערן, אנא ביאה ומושב קאמינא, וואס איז געווען מיין לימוד? מיין לימוד איז געווען פון נסכים וואס דארט שטייט א לשון ביאה און מושב, ברענגסט מיר א ראיה פון שבת וואס דארט שטייט נאר א לשון מושב? פארוואס האט ער דאס נישט געענטפערט? ענטפערט טאקע די גמרא, חדא ועוד קאמר ליה, רבי ישמעאל האט געמיינט ביידע צו ענטפערן, חדא דאנא ביאה ומושב קאמינא, קודם כל, דיין קשיא פון שבת איז נישט קיין קשיא, ווייל שבת שטייט נאר א לשון מושב און מיין לימוד איז געווען נאר פון אזעלכע פלעצער וואס שטייט דארט ביידע לשונות סיי ביאה און סיי מושב, חוץ פון דעם האט רבי ישמעאל געענטפערט אן אנדערע תירוץ ועוד, דקא אמרת הרי שבת שנאמר בו מושבות, שבת קל וחומר הוא, חוץ פון דעם האט ער אויך געענטפערט דעם תירוץ אז שבת איז הארבער, שבת האט א צווייטע מקור אז ס'איז זיך אויך נוהג אין חוץ לארץ, די מקור איז א קל וחומר, און אבער דאס איז געווען א צווייטע תירוץ, די עיקר תירוץ איז טאקע אז שבת שטייט דארט נישט א לשון ביאה ומושב. פרעגט איצט די גמרא, במאי קא מיפלגי, וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא? יעצט אזוי, די יסוד פון ר' ישמעאל, פארוואס ר' ישמעאל מוז זאגן אז מושב מיינט לאחר ירושה וישיבה, דאס האט מען שוין געזען, ווייל היות וואס שטייט אין פסוק לכם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, לכם האט מען געשמועסט מען האט געזען אין רש"י אז לכם מיינט א במה גדולה, איז ר' ישמעאל קען נישט טייטשן אז מושבותיכם מיינט בכל מקום שאתם יושבים אז איבעראל דא א מצוות נסכים ווייל ס'איז דאך נישט אזוי, ער האלט באמת אז נישט, ער האלט באמת אז נסכים איז נאר דא אויף א במה גדולה, אויף א במה פון א ציבור, איז מוז מען זאגן אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה. אבער די גמרא פרעגט וואס איז די טעם פון ר' עקיבא? פארוואס קריגט זיך ר' עקיבא אויף ר' ישמעאל? זאגט די גמרא די יסוד המחלוקת איז בקירבו נסכים במדבר קמיפלגי, זיי קריגן זיך צו ווען א יחיד האט געברענגט א קרבן אין מדבר צו ס'איז געקומען מיט נסכים צו נישט, פשט, דאס שטייט קלאר אין די תורה אז ביי קרבנות ציבור אין די מדבר איז געווען נסכים, די שאלה אבער איז ווען א יחיד האט געברענגט א קרבן אין מדבר איז געקומען מיט דעם נסכים צו נישט, איז ר' ישמעאל סבר לא קרבו נסכים במדבר, ור' עקיבא סבר קרבו נסכים במדבר ר' ישמעאל האלט אז נישט און ר' עקיבא האלט אז יא, און ממילא. לויט ר' ישמעאל, וואס לויט ר' ישמעאל איז דאך א איד אין די מדבר האט קיינמאל נישט געברענגט מיט זיין אייגענע קרבן נסכים, איז לויט ר' ישמעאל שטימט זייער גוט די פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, פשט די פסוק זאגט אז כי תבואו אל ארץ מושבותיכם ווען מ'עט קומען אין ארץ ישראל אריין, און ס'עט אריבער גיין פערצן יאר לאחר ירושה וישיבה מושבותיכם נאך פערצן יאר, און ס'עט זיין א במה גדולה, איז הערשט דעמאלטס העט א יחיד קענען ברענגען נסכים ביז יעצט האט ער נישט געקענט יעצט העט ער קענען דערפאר האט טאקע האלט רבי ישמעאל אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה אבער רבי עקיבא קריגט זיך רבי עקיבא האלט אז די גאנצע תקופה אין מדבר האבן כלל ישראל אויך געברענגט נסכים וואס זיי האבן געברענגט פריוואטע קרבנות און ממילא קען נישט זיין אז די פסוק זאגט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אז אין פֿערצן יאר ארום העט עטס קענען ברענגען נסכים ביז יעצט האט מען אויך געקענט, מען האט א גאנצע צייט געקענט, איז וואס קומט אונז די פסוק זאגן, נאר אוודאי קומט די פסוק זאגן, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, דהיינו בכל מקום שאתם יושבים, דהיינו רבי עקיבא קריגט זיך אויף רבי ישמעאל, רבי עקיבא האלט אז אויף א במה קטנה קען מען יא ברענגען נסכים, און דערפאר האלט רבי עקיבא דאס איז די חידוש פון די תורה, אז ווען מען עט קומען ארץ ישראל אריין, אין משך די ערשטע פערצן יאר, און שפעטער א תקופה שפעטער, האט מען געקענט מאכן במות קטנות, עט עטס קענען ברענגען נסכים אויף במות קטנות, ביז יעצט האט מען נישט געקענט, ווייל ס'איז נישט געווען קיין במות קטנות, יעצט אז מען גייט אריין קיין ארץ ישראל און פֿערצן יאר גייט דאך זיין במות קטנות, עט יעדער איינער קענען ברענגען נסכים אויף זיין אייגענע במה קטנה, דערפאר האלט טאקע ר' עקיבא אז מושבותיכם מיינט בכל מקום שאתם יושבים, יעדער איינער עט קענען ברענגען נסכים ביי זיך אינדערהיים אויף זיין אייגענע פריוואטע במה, איז דאס איז די יסוד המחלוקת צווישן ר' ישמעאל און ר' עקיבא, על כל פנים האמער דא געזען אז ר' ישמעאל וואס ר' ישמעאל האט געהאלטן אז וואו ס'שטייט אין די תורה א לשון ביאה מיט מושב צוזאמען מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האי תנא דבי ר' ישמעאל, מפיק מאידך תנא דבי ר' ישמעאל, פשט, ס'איז דא אן אנדערע תנא דבי ר' ישמעאל וואס זאגט אנדערש פון די תנא דבי ר' ישמעאל, וואס מען גייט שוין זען יעצט א צווייטע תנא דבי רבי ישמעאל, וואס אין די צווייטע תנא דבי רבי ישמעאל שטייט קלאר אז סדארף נישט שטיין ביידע לשונות, נאר אז סשטייט ביה אליין איז שוין לאחר ירושה וישיבה דתנא דבי רבי ישמעאל, אזוי מ'האט געלערנט אין אן אנדערע תנא דבי רבי ישמעאל מ'העט דאס רופן די צווייטע תנא דבי רבי ישמעאל, האמער געלערנט אין די צווייטע תנא דבי רבי ישמעאל אז הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחד מהם לאחר ירושה וישיבה, דהיינו מען געפינט אסאך פלעצער אין די תורה וואס שטייט כי תבוא אל הארץ, כי תבואו אל הארץ אזעלכע סארט לשונות, אבער ביי איינע פון די פלעצער דארט ווי די תורה געבט די מצוה צו ממנה זיין א מלך, דארט שטייט כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וירשתה, און די פסוק פירט אויס שום תשים עליך מלך, יעצט ביי די פסוק שטייט קלאר אז ס'איז לאחר ירושה וישיבה, די פסוק זאגט קלאר כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וירשתה וישבתה בה, נאר נאכדעם זאגט די תורה שום תשים עליך מלך, איז היות וואס די תורה האט דא מגלה געווען אז די כי תבוא אל הארץ איז נאר נאך ירושה וישיבה נאר נאך די פערצן יאר, אף כל לאחר ירושה וישיבה, האלט די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל אז ווי ס'שטייט א לשון ביה אין די תורה אליין, כי תבוא כי תבוא אזעלכע סארט לשונות, מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, אזוי האלט די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל, פרעגט די גמרא ואידך, און די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל, פארוואס האלט ער מען דארף ביידע לשונות, סיי א לשון ביה און סיי א לשון מושב, זאגט די גמרא, ווייל די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל האלט, משום דהוה מלך וביכורים שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, דהיינו ס'איז דא נאך א פלאץ אין די תורה וואס שטייט דארט אויך א לשון ביה, און דארט שטייט אויך קלאר אין פסוק אז ס'איז לאחר ירושה וישיבה, די פרשה פון ביכורים שטייט והיה כי תבוא אל הארץ א לשון ביה, און די פסוק זאגט אז נאר נאכדעם אשר השם אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, נאר נאכדעם ולקחת מראשית כל פרי האדמה, נאר נאכדעם הייבט זיך אן ביכורים, קומט אויס דא צוויי פלעצער אין די תורה וואס שטייט א לשון ביה, און ווי די תורה זאגט קלאר אז ביה מיינט לאחר ירושה וישיבה, און אונז האבן דאך א כלל אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, און ממילא האלט די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל אז מ'קען נישט ארויסלערנען נישט פון די פסוק און נישט פון די פסוק, נאר וואס דען מ'לערנט ארויס פון נסכים אז נאר דארט ווי שטייט ביידע לשונות ביה מיט מושב דארט מיינט עס טאקע לאחר ירושה וישיבה. פרעגט די גמרא ואידך, און די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל וואס טוט ער מיט די כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים? זאגט די גמרא צריכי, ער האלט אז דאס הייסט נישט שני כתובים הבאים כאחד, ווייל מען דארף האבן ביידע פסוקים מען וואלט נישט געקענט ארויסלערנען איינס פונעם צווייטן פארוואס ווייל דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים ווען עס וואלט נאר געשטאנען אז מלך ממנה זיין א מלך דאס איז לאחר ירושה וישיבה אבער ביי ביכורים וואלט עס נישט געשטאנען הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז ביכורים דקא מתהני לאלתר פשט ביכורים וואלט איך געזאגט איז יא נוהג פאר ירושה וישיבה גראד ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל פארוואס ווייל גראד ווען אידן זענען אריין אין ארץ ישראל איז גראד געווען פירות מען האט גראד הנאה געהאט פון דעם וואלט איך געזאגט מ'דארף גראד ברענגען ביכורים, פארדעם דארף שטיין קלאר ביי ביכורים אז ס'איז נישט אזוי אז די מצוה פון ביכורים איז נאר לאחר ירושה וישיבה, ווייטער ואי כתב ביכורים ולא כתב מלך, טאמער ס'וואלט געשטאנען ביכורים און נישט מלך וואלט איך געזאגט אז מלך איז אנדערש ווייל הוה אמינא וואלט איך געזאגט מלך דרכו לכבוש לאלתר, דהיינו די דרך איז מ'וויל פירן א מלחמה וויל מען ממנה זיין א מלך, און מילא וואלט איך געזאגט מען קומט אריין אין ארץ ישראל מען גייט דא מלחמה האלטן מען גייט כובש זיין, זאל מען גראד ממנה זיין א מלך, דערפאר דארף שטיין באזונדער ביי מלך אז ס'איז נישט אזוי אז מען דארף ווארטן פֿערצן יאר לאחר ירושה וישיבה נאר נאכדעם קען מען ממנה זיין א מלך, דאס איז די סברה פארוואס די צווייטע ברייתא האלט, די צווייטע תנא דבי רבי ישמעאל האלט אז דאס הייסט נישט שני כתובים הבאים כאחד. ווייטער ואידך, וואס וועט די ערשטע תנא דבי רבי ישמעאל ענטפערן אויף דעם, זאגט די גמרא ער וועט ענטפערן אז ס'איז נישט ריכטיג, מען קען יא ארויסלערנען איינס צום צווייטן, ווייל נכתוב רחמנא מלך ולא בעי ביכורים ס'האט געקענט שטיין מלך און די תורה דארף נישט איבער'חזר'ן ביכורים ואנא אמינא און כ'קען ארויסלערנען פון מלך צו ביכורים ווייל ומה מלך דלכבוש לאחר ירושה וישיבה ביכורים לא כל שכן פשט די תנא דבי רבי ישמעאל האט געהאלטן אז די סברה צו ממנה זיין א מלך גראד ביים אריינגיין אין ארץ-ישראל איז אסאך א שטערקערע סברה ווי די סברה צו געבן ביכורים גראד און אז מ'זעהט אז אף על פי כן זאגט די תורה זיי נישט ממנה א מלך ווארט פֿערצן יאר איז אוואדע און אוואדע ביי ביכורים וואלט איך אויך געוואוסט אז מען דארף ווארטן פֿערצן יאר. איז ווייטער, הייסט דאס שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זאגט די גמרא ואידך. וואס וועט די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל ענטפערן אויף דעם? זאגט די גמרא ער קען ענטפערן אי כתב הכי הוה אמינא מידי דהוה אחלה קמשמע לן. פשט, ער האלט אז ביסט גערעכט. דהיינו דיין סברה איז זייער גוט מען קען לכאורה ארויסלערנען ביכורים פון מלך. אבער, ס'דא א צווייטע סיבה. פארוואס מען קען נישט? פארוואס? ווייל חלה, ביי חלה זאגט רש"י איז יעדער מודה אז חלה איז געווען נוהג גראד ווען מען איז אריין קיין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל ביי חלה שטייט א אינטערסאנטע לשון, ביי חלה שטייט בבואכם אל הארץ, שטייט נישט כי תבוא והיה כי תבוא, שטייט בבואכם, בבואכם איז משמע גראד ביים אריין גיין צו ארץ ישראל איז גראד געווען נוהג די מצוה פון חלה, און מילא וואלט איך געזאגט אז ביכורים איז פונקט ווי חלה, אז ביכורים איז זיך נוהג גראד ביים אריין גיין קיין ארץ ישראל, איז כדי מען זאל דאס נישט זאגן, האט די תורה געדארפט קלאר זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אז ביכורים איז זיך נאר נוהג לאחר ירושה וישיבה, קומט אויס אז פאר דעם הייסט עס נישט שני כתובים הבאים כאחד, און פאר דעם קען מען זיך יא אפלערנען פון מלך אז וואו ס'שטייט א לשון ביאה מיינט דאס לאחר ירושה וישיבה, אזוי האלט די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל, יעצט וואס וועט די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל ענטפערן אויף דעם, איז שטייט אין מפרשים אז די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל קען ענטפערן אויף דעם אז ס'איז נישט ריכטיג איך וואלט קיינמאל נישט ארויסגעלערנט ביכורים פון חלה, ווייל ביי חלה האט מען געשמועסט שטייט א אינטערסאנטע לשון אין די תורה, שטייט בבואכם אל הארץ, איז קיינער וואלט נישט איינגעפאלן צוצושטעלן ביכורים צו חלה, און מילא האלט די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל אז אוודאי דאס יא, שני כתובים הבאים כאחד, פון דארט קען מען זיך נישט אפלערנען, נאר די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל לערנט עס ענדערש אפ פון נסכים, אז וואו ס'שטייט ביאה מיט מושב צוזאמען, דארט מיינט עס לאחר ירושה וישיבה. יעצט, דרך אגב, למאי נפקא מינה, ס'טייטש, למעשה, צו ס'איז דא א מחלוקת צווישן די ערשטע תנא דבי ר' ישמעאל צו די צווייטע תנא דבי ר' ישמעאל, טוט זיך שוין די מפרשים צו ס'איז דא א נפקא מינה למעשה, אבער על כל פנים האמיר דא די צוויי תנא דבי רב ישמעאל'ס. פרעגט יעצט די גמרא, והשתא דאמרת, חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, מושב דכתב רחמנא גבי שבת למה לי? פשט, אונז האמיר דאך געשמועסט, אנפאנג סוגיא, האמיר געזען די לימוד, פון אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן ה' אלקיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, האמיר גע'דרשנ'ט פונעם פסוק, אז זאכן וואס זענען חובת הגוף איז נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, זאכן וואס זענען נישט קיין חובת הגוף איז נאר נוהג בארץ נישט אין חוץ לארץ, עס קומט אויס אז יעדע זאך וואס איז חובת הגוף איז זיך נוהג אויך אין חוץ לארץ, איז אויב אזוי פארוואס ביי שבת דארף שטיין מושבותיכם, וואס קומט די מושבותיכם מרבה זיין, יעצט אפילו טאקע מען האט פארענטפערט אז מושבותיכם ביי שבת איז יעדער מודה אז דאס מיינט בכל מקום שאתם יושבים, אבער צו וואס דארף מען עס האבן? ס'איז דאך א חובת הגוף, און חובת הגוף ווייס איך שוין אליין אז ס'איז בכל מקום שאתם יושבים אז ס'איז נוגע איבעראל אין חוץ לארץ אויך, איז פארוואס שטייט א לשון מושב ביי שבת? ענטפערט די גמרא, איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל ובענינא דמועדות כתיבא תיבעי קידוש כי מועדות, קא משמע לן, דהיינו היות וואס דער פסוק פון שבת שטייט צווישן די פרשת המועדות, איז וואלט איך געמיינט אזוי ווי מועדות אזוי ווי ימים טובים, דארף דאך בית דין מקדש זיין דעם חודש, אז בית דין איז נישט מקדש דעם חודש איז דאך נישטא קיין יום טוב, וואלט איך געזאגט אז די זעלבע זאך שבת, אז מען וויל זאל חל זיין שבת דארף בית דין יעדע אנפאנג וואך מקדש זיין דעם שבת, דאס איז די חידוש פון בכל מושבותיכם אז ס'איז נישט אזוי, נאר שבת געשענט אפילו אן בית דין אויכעט. פרעגט די גמרא ווייטער, מושב דכתב רחמנא גבי חלב ודם למה לי, ביי חלב ודם שטייט אויך חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו, פארוואס שטייט בכל מושבותיכם? היות וואס חלב ודם איז דאך א מצוה וואס ליגט אויף א גוף פון א מענטש, און א מצוה וואס ליגט אויף א גוף א חובת הגוף, איז דאך נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, און וואס דארף שטיין בכל מושבותיכם? ענטפערט די גמרא איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט אז הואיל ובענינא דקרבנות כתיבי שטייט דאך צווישן די קרבנות די פרשה פון חלב ודם וואלט איך געמיינט אז בזמן דאיכא קרבן ניתסר חלב ודם בזמן דליכא קרבן לא אז נאר ווען מ'איז מקריב קרבנות בזמן שבית המקדש היה קיים דעמאלטס איז דא א איסור אויף חלב ודם אבער יעצט איז נישטא קיין בית המקדש נישט קא משמע לן דאס קומט די בכל מושבותיכם זאגן אז ס'איז נישט אזוי פרעגט די גמרא ווייטער מושב דכתב רחמנא גבי מצה ומרור למה לי ביי מצה שטייט אויך בכל מושבותיכם תאכלו מצות, וואס דארף שטיין בכל מושבותיכם? ס'דאך א חובת הגוף. ענטפערט די גמרא, איצטריך, מ'דארף עס האבן, סלקא דעתך אמינא ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז הואיל וכתיב על מצות ומרורים יאכלו בזמן דאיכא פסח אין בזמן דליכא פסח לא, אז נאר ווען מ'איז מקריב די קרבן פסח דעמאלטס איז דא א מצוה צו עסן מצה, אז נישט נישט, קא משמע לן, דאס קומט די בכל מושבותיכם זאגן אז ס'איז נישט אזוי. פרעגט יעצט די גמרא, ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ופטר חמור, למה לי, ביי תפילין און פטר חמור שטייט דאך והיה כי יביאך, פארוואס שטייט עס דארט? לכאורה, תפילין און פטר חמור האבן דאך געשמועסט, איז דאך נוהג בין בארץ בין בחוץ איז א חובת הגוף, און וואס שטייט והיה כי יביאך וואס שטייט א לשון ביאה? ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ, דהיינו די פסוק זאגט פאר כלל ישראל טוט די מצוות פון פטר חמור און פון תפילין, און בזכות דעם איז תיכנס לארץ, עטץ זוכה זיין ארויסצוגיין פון מדבר אריינצוגיין אין ארץ ישראל אריין.